בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף פ ו, הייבן מיר אן דף פ ו עמוד א', פערצן שורות פון אויבן, סוף שורה, אמר אמימר, זאגט די הייליגע גמרא אמר אמימר משמיה דרב חמא, האי מאן דאיכא עליה כתובת אשה בעל חוב, א מענטש וואס האט אויף זיך צוויי זאכן וואס ער דארף באצאלן, א כתובת אשה, ס'הייסט אז לאמיר זאגן ער האט גע'גט זיין פרוי ער דארף איר צאלן כתובה, און אויך א בעל חוב וואס ער דארף באצאלן, ואית ליה ארעא ואית ליה זוזי, און ער האט קרקע, ער האט קרקעות, און ער האט געלט, איז די דין איז לבעל חוב מסלקינן ליה בזוזי, די בעל חוב דארף ער באצאלן געלט, לאשה מסלקינן ליה בארעא, און פאר די פרוי פאר די כתובת אשה געט ער קרקע, פארוואס? ווייל האי כי דיניה והאי כי דיניה יעדער איינער לויט זיין דין, דער בעל חוב וואס האט אים געבארגט געלט דארף ער צוריק צאלן מיט געלט, מה שאין כן די פרוי וואס האט אים גארנישט געגעבן ס'איז סתם א חיוב וואס ער האט זיך מחייב געווען, און די פרוי האט אינזינען געהאט אז זיינע קרקעות זאלן ווערן משועבד אויף דעם, דארף ער טאקע באצאלן מיט קרקעות. אבער, זאגט אמימר, ואי לא איכא אלא חד ארעא ולא חזיא אלא לחד, וואס איז טאמער ער האט נאר איין שטיקל קרקע, ער האט אינגאנצן נישט קיין געלט, און די קרקע קען מען נישט נוצן אויף ביידע סיי פאר די פרוי און סיי פאר די בעל חוב, ס'איז נאר גענוג פאר איינס, אדער די בעל חוב וועט ווערן געצאלט אדער די פרוי וועט ווערן געצאלט, און, ווי רש"י רעדט אויס, אז ס'מוז זיין אז סיי די בעל חוב און סיי די כתובה זענען געשריבן געווארן די זעלבע טאג, ווייל טאמער איינס האט א תאריך, א דעיט, פון פריעד איז יענץ איז אלעמאל פריעד נאר דא רעדט זיך ביידע די זעלבע טאג די שאלה איז ווער קומט פארדעם די פרוי אדער די בעל חוב איז די דין איז זאגט אמימר לבעל חוב יהבינן ליה לאשה לא יהבינן לה מען געבט קודם פארן בעל חוב און נישט פארן פרוי פארוואס ווייל ס'דא א גזירה אלץ נעילת דלת פשט חזל האבן חושש געווען אז טאמער מען וועט נישט געבן פאר א בעל חוב א קדימה פאר א פרוי עלן מענטשן נישט וועלן פארבארגן קיין געלט פאר יענעם וועט קיינער נישט האבן קיין געלט אז קיינער נישט וועלן פארבארגן וועט קיינער נישט האבן און ממילא כדי דאס זאל נישט געשעהן האבן חזל געזאגט אז א בעל חוב קומט אלעמאל פאר א פרוי איז דא טאקע קומט די בעל חוב פארן פרוי איי פרעגט די גמרא מאי טעמא אפשר זאל מען זאגן פארקערט ווייל ווי נישט ווי ביי א פרוי זעהט מען אויך כל מיני גזירות וואס חזל האבן גוזר געווען אלץ חינא אז די מאן זאל מוצא חן זיין ביים פרוי און ממילא אפשר זאל מען זאגן אז די פרוי קומט פארן בעל חוב אז נישט וועלן פרויען נישט וועלן חתונה האבן ווייל זיי וועלן מורא האבן אז זיי וועלן נישט באקומען די כתובה איז אויף דעם זאגט די גמרא ניין ווייל יותר ממה שהאיש רוצה לישא אשה רוצה להינשא, א פרוי וויל גאר שטארק חתונה האבן, און ממילא איז מען נישט חושש אויף דעם, מה שאין כן א בעל חוב, א מלווה, וויל נישט אזוי שטארק פארבארגן געלט, און ממילא דארף מען חושש זיין אויף דעם מער, און פאר דעם קומט די בעל חוב פאר די פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב פפא לרב חמא, האט רב פפא געזאגט צו רב חמא, ודאי דאמריתו משמיה דרבא, איז ריכטיג דאס וואס מען זאגט נאך אין דיין נאמען אז דו האסט נאכגעזאגט בשם רבא, אז האי מאן דמסקי ביה זוזי אז א מענטש וואס מ'האט אים געבארגט געלט ואית ליה ארעא און ער האט קרקע צוריקצוצאלן די חוב אבער ער האט נישט קיין מזומן ער האט נישט קיין געלט ואתא בעל חוב וקא תבע מיניה און די בעל חוב קומט יעצט בעטן צוריק די חוב די הלוואה וואס ער האט אים פארבארגט ואמר ליה איז די לוה זאגט אים זיל שקול מארעא געלט האב איך נישט אבער קענסט נעמען מיין קרקע אמרינן ליה זאגט מען פאר די לוה ניין זיל זבין את ואייתי הב ליה, דו צאל נישט מיט קיין קרקע, נעם דו די קרקע, דו מוטשע זיך, דו פארקויף די קרקע, און ווען דו'סט קריגן געלט וועסטו מיט די געלט צוריק צאלן די חוב. אזוי האט רב פפא געהערט פון רב חמא א מימרא וואס האט נאכגעזאגט בשם רבא, האט אים געפרעגט איז ריכטיג צו נישט? אמר ליה, האט רב חמא געזאגט צו רב פפא לא, ס'איז נישט ריכטיג, איך האב נישט נאכגעזאגט אזא זאך פון רבא, ווייל ס'איז טאקע נישט אזוי, מען צווינגט נישט די לוה צו פארקויפן די קרקע, נאר טאמער ער האט נישט קיין געלט קען ער צאלן מיט קרקע, און טאמער די מלווה וויל קען די מלווה עס פארקויפן. איי פרעגט רב פפא פון רב חמא, אימא לי גופא גופא דעובדא היכי הוה, איז טאקע וואס איז געווען פשט, עפעס ערגעץ האט זיך די טעות אנגעהויבן, איך האב נאך געהערט אזא מימרא, איז וואס איז געווען די מימרא וואס רבא האט געזאגט וואס על סמך דעם איז ארויס געקומען אזא טעות, אמר ליה האט רב חמא געענטפערט אז ס'איז טאקע געווען אן ענליכע מעשה, אבער דארט איז געווען תולה מעותיו בעובד כוכבים הוה. פשט, ס'איז געקומען א מלווה צו א לוה בעטן געלט פאר זיין חוב וואס ער האט אים פארבארגט, און דער לוה האט געהאט געלט, אבער ווען דער מלווה האט געבעטן די געלט פון די לוה, האט דער לוה געזאגט ס'איז נישט מיין געלט, די געלט וואס דו זעסט באלאנגט צו א גוי, און שפעטער איז מען געוואויר געווארן אז ס'איז געווען ס'איז נישט געווען ריכטיג, די געלט האט יא באלאנגט צו אים, ער האט ליגנט געזאגט ער האט זיך געוואלט ארויסדרייען, איז דא אז ער האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, און פארשטייט זיך ס'רעדט זיך אז ער האט אויסגענוצט די געלט, די געלט די געלט איז שוין נישט דא, איז דא האט מען אים געצוואונגען צו אליין פארקויפן זיין קרקע און צו צאלן מיט געלט, ווייל הוא עשה שלא כהוגן, ער האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין, לפיכך עשו בו שלא כהוגן, האט מען זיך אויך נישט געפירט מיט אים ווי עס דארף צו זיין, פשט מען האט מחמיר געווען ביי אים, אבער נארמאל אז א מענטש האט נישט קיין געלט קען ער אוודאי באצאלן מיט קרקע, און מען צווינגט אים נישט צו פארקויפן די קרקע און צאלן מיט געלט. זאגט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב כהנא לרב פפא, האט רב כהנא געזאגט צו רב פפא, לדידך לויט דיר דאמרת פריעת בעל חוב מצוה, וואס דו האלטסט אז צוריק צאלן א חוב איז א מצוה, און ווי רשי ברענגט אז ס'איז א גמרא אין עירכין וואס רוב מאן דאמרים האלטן אז צוריק צאלן א חוב איז נישט פלאץ א מצוה נאר מ'איז מחויב, די תורה איז משעבד די מענטש'ס געלט אז דו האסט געבארגט ווערן יעצט דיין געלט משועבד צו יענעם, און דו מוזט צוריק צאלן, אבער רב פפא קריגט זיך אויף דעם, רב פפא האלט שעבודא לאו דאורייתא אז מן התורה ווערט נישט די נכסים פון די לוה משועבד צום מלווה, איי פארוואס דארף ער צוריק צאלן? ווייל ס'איז א מצוה, שטייט אין פסוק והין צדק יהיה לכם, דרש'ט מען פון דעם, ווי רשי ברענגט, שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק, אז דיין יא זאל זיין א יא, דיין ניין זאל זיין א ניין, פשט ס'איז דא א מצוה אז א מענטש זאל האלטן ווארט, און ממילא האסט געבארגט געלט האסטו א מצוה צו מקיים זיין דיין ווארט, האסט צוגעזאגט עס צוריק צאלן, דארפסטו צוריק צאלן, נישט אלץ שעבוד, אזוי לערנט רב פפא, און ממילא פרעגט רב כהנא פון רב פפא לויט דיר, אמר, וואס איז טאמער א לווה זאגט, לא ניחא לי דאיעביד מצוה, איך וויל נישט מקיים זיין די מצוה, די מצוה וויל איך נישט מקיים זיין, כ'על נישט צוריק צאלן, מאי, וואס איז די דין, קען מען גובה זיין, צו מ'קען נישט גובה זיין, אדער ווי אנדערע לערנען, אז דאס איז קלאר אז מ'איז גובה, די שאלה איז וואס איז די מקור? אמר ליה, ענטפערט רב פפא, תנינא, מען האט געלערנט אין א ברייתא, אז במה דברים אמורים זאגט די ברייתא, ווען איז געזאגט געווארן אז מען געבט נאר מלקות ארבעים, מען געבט נאר ניין און דרייסיג מלקות, דאס איז במצות לא תעשה, ווען איינער האט עובר געווען אויף א לא תעשה וואס איז דא אויף דעם מלקות, קריגט מען מלקות, ניין און דרייסיג מלקות און דא האט זיך עס געענדיגט, אבל במצות עשה, אבער ווען עס קומט צו א מצות עשה, כגון שאומרים לו עשה סוכה ואינו עושה, ווי למשל מען זאגט פאר א מענטש מאך א סוכה און ער בויט עס נישט, אדער לולב ואינו עושה, מען זאגט פאר א מענטש קויף אן אתרוג לולב האלט נישט דערביי, דעמאלטס מכין אותו עד שתצא נפשו, שלאגט מען אים ביז ממש עד שתצא נפשו, פשט מען צווינגט אים צו מקיים זיין די מצוה, און ממילא דא אויך אז א מענטש זאגט ער וויל נישט מקיים זיין די מצוה, אוודאי קען מען אים צווינגען, און ווי די ראשונים לערנען עס מוז נישט זיין דווקא מיט פעטש, מען קען אים אויך צונעמען די געלט און אזוי צווינגען, די עיקר נקודה איז אז אוודאי קען מען צווינגען אזא סארט מענטש וואס זאגט ער וויל נישט מקיים זיין די מצוה, זאגט די גמרא ווייטער, בעא מיניה רמי בר חמא מרב חסדא, האט רמי בר חמא אן איבעיא געפרעגט פון רב חסדא, וואס איז טאמער איינער האט געגעבן א גט פארן פרוי, און ער האט איר געזאגט הרי זה גיטיך ולא תתגרשי בו אלא לאחר שלושים יום, איך וויל דער גט זאל נאר חל זיין נאך דרייסיג טאג, והלכה, איז געגאנגען די פרוי, והניחתו בצידי רשות הרבים, און זי האט עס געלייגט אין די זייט פון רשות הרבים, פשט אמאליגע צייטן געווען די רשות הרבים דאס איז געווען אינמיטן און שפעטער געווען די זייט פון רשות הרבים לעבן די וואנט וואס דארט האבן מענטשן זיך נישט אזוי שטארק געדרייט ווייל מ'האט נישט מ'האט זיך נישט געוואלט אריינרייבן אין די וואנט איז דארט איז געלעגן די גט און די גט ליגט דארט נאך דרײַסיק טאג מהו וואס איז די דין איז די גט חל צו נישט ווייל בעצם ווען א מענטש מאכט אזא תנאי אז די גט זאל נאר חל זיין נאך דרײַסיק טאג איז נאך דרײַסיק טאג מוז עס זיין אין די רשות פון די פרוי אז ס'איז נישט אין די רשות פון די פרוי אדער לאמיר זאגן עפעס איז געשען מיט די גט ס'האט זיך פארברענט עט די גט נישט חל זיין און די שאלה איז צו צידי רשות הרבים קען מען רופן די רשות פון די פרוי צו נישט, אמר ליה, האט רב חסדא געענטפערט, אינה מגורשת אז די פרוי איז נישט גע'גט, פארוואס ווייל צידי רשות הרבים קען מען נישט רופן ווי א פריוואטע רשות, און וואס איז א ראיה, די ראיה איז מדרב ושמואל, פון רב ושמואל, וועלכע רב ושמואל, דרב ושמואל דאמרי תרוייהו והוא שצבורין ומונחין ברשות הרבים, רב ושמואל וואס מיר האבן געזען פריערדיגע בלאט אויף אונזער משנה, ווייל מען האט דאך געזען ביי אונזער משנה אז רב טרפון האט געזאגט אז ווען א מענטש שטארבט און לאט איבער מטלטלין, איז כל הקודם בהן זכה, ווער ס'כאפט עס ערשט האט זוכה געווען צו די יורשים צו די בעל חוב, ווענדט זיך ווער ס'עט ערשט כאפן, איז אויף דעם האבן רב און שמואל געזאגט אז דאס איז דווקא ווען די מטלטלין איז אין א רשות הרבים, ווען ס'איז אין די רשות הרבים דעמאלט זאגט מען טאקע ווער ס'כאפט עס ערשט האט זוכה געווען, אבער וואס איז טאמער ס'איז אין א סימטא, אין א סימטא האבן רב און שמואל געזאגט א סימטא איז שוין מער א פריוואטע פלאץ, און ממילא טאמער ס'ליגט אין א סימטא זאגט מען ס'גייט צו די יורשים, דעמאלטס קען מער נישט די בעל חובות כאפן. איז וואס זעהן מיר דא, ווי תוס' איז מסביר דא אביסל ביתר ביאור, זעהן מיר דא אז רב און שמואל האלטן אז א סימטא הייסט טאקע א פריוואטע שטח, אבער יעדע שטח וואס איז נישט קיין סימטא, למשל צידי רשות הרבים, דאס האט א דין פונקט ווי רשות הרבים אליין, אז אזוי ווי אין א רשות הרבים איז כל הקודם בהם זכה, זעלבע זאך אין צידי רשות הרבים איז אויך כל הקודם בהם זכה פארוואס? ווייל ס'איז אלץ איין גרויסע רשות הרבים, וצידי רשות הרבים כרשות הרבים דמי, און ממילא איז א ראיה אז צידי רשות הרבים האט א דין ווי א רשות הרבים, איז אוודאי און אוודאי אז די גט ליגט אין צידי רשות הרבים, איז פונקט אזוי ווי ס'וואלט ווען געלעגן אין רשות הרבים אליין, פשט די פרוי איז נישט גע'גט. איי פרעגט רמי בר חמא אפשר פארקערט, אדרבה זאג פארקערט מגורשת אז זי יא גע'גט, ווייל צידי רשות הרבים הייסט יא ווי א פריוואטע שטח, פון ווי ווייס איך מדר' נחמן, ברענג א ראיה פון ר' נחמן, וועלכע ר' נחמן, דאמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוה, האומר לחבירו משוך פרה זו ולא תהא קנויה לך עד לאחר שלושים יום, טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר, דו מאך א קנין משיכה אויף דעם פרה, און די קנין גייט נאר חל זיין נאך דרייסיג טאג, איז די דין איז קנה, נאך דרייסיג טאג איז די קנין חל, ואפילו עומדת באגם, אפילו די פרה שטייט אין א אגם אין א זומפ, איז די קנין חל, איז לכאורה מאי לאו היינו אגם, והיינו צידי רשות הרבים, לכאורה אן אגם מיט צידי רשות הרבים ביידע די זעלבע דין, ביידע הייסן א פריוואטע שטח, איז זאל מען זאגן צידי רשות הרבים הייסט א פריוואטע שטח און די גט איז יא חל, זאגט רב חיסדא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה, לא אגם לחוד וצידי רשות הרבים לחוד, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, אן אגם קען מען טאקע רופן א פריוואטע שטח אזוי ווי א סימטא, אבער צידי רשות הרבים נישט, צידי רשות הרבים האט א דין פונקט ווי רשות הרבים, און ממילא איז די גט נישט חל, זאגט די גמרא איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז די משא ומתן געווען פונקט פארקערט, אז אמר ליה אז רב חיסדא האט געענטפערט מגורשת אז די פרוי איז יא גע'גט, מדרב נחמן און ער האט טאקע א ראיה געברענגט פון רב נחמן אז וצידי רשות הרבים כאגם דמי, אז רב נחמן האט גערעדט ביי אגם, אבער צידי רשות הרבים און אגם ביידע די זעלבע זאך, און ממילא הייסט עס יא א פריוואטע שטח, איז די גט יא חל, און אויף דעם האט רמי בר חמא געפרעגט, אפשר פארקערט, אדרבה אינה מגורשת, זאג אז די גט זאל נישט חל זיין מדרב ושמואל אז מאי לאו היינו רשות הרבים והיינו צידי רשות הרבים, ברענג א ראיה פון רב און שמואל אז רב און שמואל האבן געזאגט אז א רשות הרבים דארט זאגט מען כל הקודם בהם זכה, לכאורה צידי רשות הרבים און רשות הרבים איז די זעלבע זאך, און אויף דעם האט רב חיסדא געענטפערט לא, רשות הרבים לחוד וצידי רשות הרבים לחוד, רשות הרבים טאקע איז א פלאץ וואו ס'דרייט זיך דארט א רבים, אבער צידי רשות הרבים קען מען נאך רופן א פריוואטע שטח, און ממילא האלט רב חיסדא אז די גט איז יא חל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, המושיב את אשתו חנוונת, א מאן וואס זעצט זיין פרוי אין זיין געשעפט אז זי זאל זיין די געשעפטסמאן ביי אים אין געשעפט, זאל פארקויפן זיין וויין, זיין פירות, או שמינה אפוטרופיא, אדער א מאן האט ממנה געווען זיין פרוי זאל זיין אפוטרופוס אויף זיין נכסים, זאל טון וואס מען דארף, זאל דינגען מענטשן, ארבעטערס, טון אלעס זאל פירן זיין געשעפטן, איז די דין איז הרי זה משביעה כל זמן שירצה, קען ער איר באשווערן ווען ער וויל, פארוואס? ווייל דאס ווערט גערופן שבועת השותפין, די דין איז אז א מענטש האט א שותף אדער אז א מענטש נעמט אריין א אפוטרופוס איינער זאל אים פירן די געשעפט, איז דא א דין אז ער קען אים צווינגען צו שווערן אז ער האט אים נישט גע'גנב'עט, ער האט אים גארנישט צוגענומען, ווייל ווי נישט ווי יענער פארעט זיך מיט זיין געלט, איז דאס א תקנת חזל, ווייל מן התורה איז נישט דא אזא זאך מן התורה, קענסט נישט מחייב זיין יענעם צו שווערן אויב דו האסט נישט קיין טענה ודאית קעגן אים, דו האסט דאך נישט קיין טענה, דו קומסט נישט זיכער אז ער האט גע'גנב'עט. ווילסט סתם אזוי ער זאל שווערן ווי געהערט געווארן אזא זאך? פון דעסט וועגן מדרבנן איז דא אזא זאך ס'הייסט שבועת השותפין איז דא אויך, די מאן נעמט אריין די פרוי זאל אים פירן די געשעפט איז אזוי ווי ער קען עס טון צו יעדעם קען ער עס אויך טון צו זיין פרוי ער קען איר צווינגען צו שווערן ר' לעזער אומר ר' לעזער לייגט צו און ער זאגט אפילו על פילכה ועל עיסתה ער קען איר אויך באשווערן פילכה דאס איז א פלך וואס מען נוצט אויף צו שפינען פאדעם און עיסתה איז איר טייג ער קען איר מאכן שווערן אז זי האט נישט גע'גנב'עט פונעם טייג זי האט נישט גע'גנב'עט פון די פאדעם וואס זי מאכט פון די ארבעט וואס זי טוט אין שטוב, ער קען איר באשווערן אז זי האט נישט גע'גנב'עט פון שטוב. זאגט אונז די גמרא, איבעיא להו, האבן די בני ישיבה אן איבעיא געפרעגט, ר' לעזער, על ידי גלגול קאמר, או לכתחילה קאמר? פשט אזוי, מען קען לערנען די ר' לעזער פון אונזער משנה אויף צוויי אופנים, איין אופן קען מען זאגן אז ר' לעזער רעדט פון גלגול שבועה, פשט אזוי, ר' לעזער זאגט אז ווען א מאן נעמט זיין פרוי אז זי זאל אים פירן די געשעפטן, און נאכדעם וואס ער נעמט איר צו פירן די געשעפטן, האט מען דאך געזען, קען ער איר משביע זיין א שבועת השותפין, און אז ער קען איר משביע זיין א שבועת השותפין, זאגט רבי אליעזר, קענסט שוין אריינפאקן אין דעם נאך זאכן אויכעט, קענסט שוין אריינפאכן אין דעם על פילכה על עיסתה, זאלסט שווערן אויכעט אויף זאכן פון שטוב, אבער וואס וועט זיין ביי א מאן וואס האט נישט גענומען זיין פרוי צו פירן זיינע נכסים, דעמאלטס אוודאי איז רבי אליעזר אויכעט מודה אז ס'קען נישט סתם אזוי איין טאג אויפשטיין א מאן און זאגן, שווער מיך האסט נישט גע'גנב'עט פון שטוב פונעם טייג, נישט דא אזא זאך, נאר דורך גלגול שבועה, גלגול שבועה איז פשט אז דו שווערסט שוין אויף דעם, פאק שוין אריין אנדערע זאכן אויכעט, דארט זאגט רבי אליעזר, אז מען קען משביע זיין די פרוי על פילכה ועל עיסתה. יעצט וואס האלט די תנא קמא אויב אזוי? תנא קמא האלט אז ניין, אז מען קען נישט דא מאכן גלגול שבועה ווייל תנא קמא האלט אז די גאנצע שבועת השותפין איז דאך נאר א דרבנן'דיגע דין, און ביי א דרבנן'דיגע שבועה מאכט מען נישט גלגול שבועה. מה שאין כן ר' לעזער זאגט מען מאכט יא. דאס איז איין וועג ווי מען קען לערנען דא די מחלוקת ווי מען קען דא לערנען ר' לעזער. או, אדער אפשר ניין לכתחילה קאמר מען קען לערנען א אנדערע וועג ניין, אז ר' לעזער רעדט נישט דא פון א פרוי וואס מען האט איר גענומען צו פירן די געשעפטן, נאר רבי לעזער רעדט פון יעדע פרוי אפילו סתם א פרוי אז א מאן קען משביע זיין זיין פרוי אז זי האט נישט גע'גנב'עט זאכן פון שטוב, זי האט נישט גע'גנב'עט פון די פאדעם, זי האט נישט גע'גנב'עט פון די טייג, אזוי קען מען לערנען אויך רבי לעזער, איז פרובירט די גמרא פושט צו זיין די ספק פון א ברייתא, תא שמע, האט מען געלערנט אין א ברייתא, אמרו לו לרבי לעזער, אז די חכמים האבן געזאגט צו רבי לעזער, אז ווי אזוי קענסטו זאגן אז א מאן קען משביע זיין זיין פרוי אז זי האט נישט גע'גנב'ט פון די טייג פון שטוב פון די זאכן פון שטוב, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, א מענטש קען נישט וואוינען מיט א שלאנג אין איין כפיפה אין איין סל אין איין בעסקעט, און מילא דא אויך די פרוי קען נישט לעבן מיט א מאן וואס יעדן טאג קען ער איר מחייב זיין מיט א שבועה אז זי האט נישט גע'גנב'ט פון טייג, מען קען אזוי נישט לעבן, זי קען אים צווינגען צו געבן א גט טאמער ער איז איר מחייב אזוי צו שווערן, און פאר דעם זאגן די חכמים אז ס'איז נישט דא אזא זאך אז א מאן איז משביע א פרוי על פילכה ועל עיסתה, אזוי שטייט אין די ברייתא. על כל פנים, פירט די גמרא אויס די ראיה, אי אמרת בשלמא לכתחילה שפיר, גאנץ גוט, טאמער דאס וואס ר' לעזער האט געזאגט אז מ'קען יא משביע זיין א פרוי על פילכה ועל עיסתה, רעדט זיך לכתחילה ביי סתם א פרוי, דעמאלטס פארשטייט מען וואס די חכמים זאגן צו ר' לעזער, אלא אי אמרת על ידי גלגול, מאי נפקא לה מינה, אבער טאמער ר' לעזער רעדט פון גלגול שבועה, אז ר' לעזער רעדט פון א פרוי וואס איז סיי ווי סיי ממונה אויף זיינע נכסים, און מען רעדט פון א שבועת השותפין און מען פאקט שוין אריין אין די שבועת השותפין נאך זאכן, אויב אזוי וואס גייט אן פארן פרוי? פשט וואס די פרוי וועט קומען מיט א טענה איך קען נישט וואוינען מיט אזא סארט מאן? דער מאן קען דיך סיי ווי סיי משביע זיין ווייל דו ארבעסט דאך פאר אים, דו פירסט דאך זיינע נכסים, און וואס גייט איר אן אריינצופאקן נאך אפאר זאכן אין די שבועה, אויך צו שווערן אויפן טייג אויך צו שווערן אויפן פאדעם, וואס גייט איר אן איז לכאורה א ראיה אז ר' לעזער האט גערעדט לכתחילה נישט על ידי גלגול. זאגט די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה ווייל דאמרה ליה די פרוי קען זאגן פארן מאן כיוון דקדייקת בתראי כולי האי לא מצינא דאדור בהדך אז ביסט אזוי מדייק מיט מיר אויף יעדן שטיקל טייג און אויף יעדן פאדעם קען איך נישט וואוינען מיט דיר אפילו ס'איז נישט א שפעציעלע שבועה נאר דו טוסט עס דורך א גלגול איך קען נישט וואוינען מיט א מאן וואס איז אזוי מדייק ברענגט די גמרא תא שמע נאך א ראיה פון נאך א ברייתא וואס דא עמיר זעהן עט יא זיין א ראיה אז ר' לעזער רעדט לכתחילה שטייט אין די ברייתא אזוי, הרי שלא פטר את אשתו מן הנדר מן השבועה, איינער וואס האט נישט געפטר'ט זיין פרוי פון א נדר פון א שבועה, מ'עט שוין זעהן קומענדיגע משנה אז ס'איז דא אזא זאך אז א מאן נעמט זיך אויס מיטן פרוי אז זי עט קיינמאל נישט דארפן מאכן א נדר אדער א שבועה, איז די ברייתא הייבט אן מ'רעדט נישט פון דעם, והושיבה חנוונית או שמינה אפוטרופיא, און ער האט איר געזעצט אויף זיין געשעפט אז זי זאל אים פירן זיין געשעפטן, אדער אפוטרופוס אויף אלע זיינע נכסים, הרי זה משביעה כל זמן שירצה, קען ער איר משביע זיין מיט א שבועת השותפין, וואס איז טאמער לא הושיבה חנוונית? ער האט איר נישט געזעצט אויף זיין געשעפט ולא מינה אפוטרופיא אינו יכול להשביעה, דעמאלטס קען ער איר נישט באשווערן. ר' לעזער אומר, ר' לעזער זאגט, אף על פי שלא הושיבה חנוונית ולא מינה אפוטרופיא, אפילו ער האט איר נישט געזעצט אויף זיין געשעפטן, הרי זה משביעה כל זמן שירצה, קען ער איר באשווערן, שאין לך אשה שלא נעשית אפוטרופיא שעה אחת בחיי בעלה, ווייל יעדע פרוי איז אין א געוויסע זין אן אפוטרופוס אויף וואס? על פילכה ועל עיסתה, אויף די פאדעם און אויפן טייג, און ממילא זאגט ר' לעזער, יעדע פרוי קען מען משביע זיין, אמרו לו אויף דעם האט די חכמים געזאגט ניין ס'קען נישט זיין אזא זאך ווייל אין אדם דר עם נחש בכפיפה, שמע מינה לכתחילה, שמע מינה אבער דא זעהן מיר יא אז ר' לעזער רעדט דא פון לכתחילה, פשט ר' לעזער רעדט אפילו פון א פרוי וואס מ'קען נישט משביע זיין א שבועת השותפין, א פרוי וואס ארבעט נישט פארן מאן, פון דעסט וועגן קען די מאן איר משביע זיין אז זי האט נישט גע'גנב'עט פונעם פאדעם פונעם טייג על פילכה ועל עיסתה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, כתב לה, נדר ושבועה אין לי עליך, א מאן וואס האט געשריבן אדער האט געזאגט פאר זיין פרוי אז איך גיי דיך נישט מחייב זיין מיט א נדר אדער א שבועה איז טאקע אין יכול להשביעה, קען ער איר נישט באשווערן, מ'עט זען אין גמרא פונקט פון וועלכע שבועה פון וועלכע נדר מ'רעדט, אבל אבער, משביע הוא את יורשיה ואת הבאים ברשותה, אבער, די פרוי טאקע קען מען נישט מחייב זיין בשבועה אבער איר יורשים, אדער הבאים ברשותה מ'עט שוין זען וואס דאס מיינט, זיי קען מען יא מחייב זיין בשבועה, איז וואס מיינט דאס איז אזוי יורשים, רעדט זיך לאמיר זאגן דער מאן האט גע'גט די פרוי און ער איז געווארן מחויב איר צו באצאלן כתובה, אבער האט דערווייל די פרוי געשטארבן, יעצט קומען די יורשים גובה זיין כתובה, איז דא באשווערט מען די יורשים, די יורשים דארפן שווערן אז זיי האבן נישט געהערט ווי לאנג די מאמע האט געלעבט, האבן זיי נישט געהערט פון זייער מאמע אז זי האט שוין באקומען כתובה, און זיי האבן נישט געטראפן עפעס א שטר ביי די מאמע אז מען האט איר שוין געצאלט, פארוואס זיי דארפן שווערן אז די מאמע טאקע האט נאכנישט באקומען כתובה געלט, און די זעלבע זאך הבאים ברשותה איז טייטש לאמיר זאגן די פרוי האט פארקויפט איר זכות כתובה פאר א צווייטן, און יענער קומט יעצט גובה זיין די כתובה, איז אים אוודאי קען מען יא באשווערן, נאר די פרוי אליין איז פטור פון צו שווערן, וואס איז אבער טאמער א מענטש האט געשריבן נדר ושבועה אין לי עליך ועל יורשיך, ועל הבאים ברשותיך דעמאלטס אין יכול להשביעה לא היא ולא יורשיה ולא את הבאים ברשותה דעמאלטס קען מען נישט משביע זיין קיינעם פון זיי אבל וואס איז אבער טאמער דער מענטש איז געשטארבן דער מענטש וואס האט געזאגט פאר זיין פרוי ער אליין איז געשטארבן דעמאלטס יורשיו זיינע יורשים משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאים ברשותה זיינע יורשים אוודאי קענען יא צווינגען די פרוי און די אירע יורשים אדער הבאים ברשותה צו שווערן פארוואס? ווייל נאר די מאן האט זיך מחייב געווען אז ער גייט איר נישט מאכן שווערן, אבער נאכדעם וואס ער איז מער נישט דא, נאר די יורשים זענען דא אנשטאטס דעם, איז די יורשים קענען אוודאי יא משביע זיין, און די זעלבע זאך נישט נאר די יורשים, נאר אויך הבאים ברשותו קענען אויך משביע זיין די פרוי, וואס מיינט הבאים ברשותו פונעם מאן? איז למשל א מאן האט פארקויפט עפעס א נכס עפעס א שטיקל קרקע נאכדעם וואס ער האט חתונה געהאט מיט די פרוי, איז די קרקע איז אויך משועבד צו די כתובה פון די פרוי, און וואס איז טאמער די פרוי גייט גובה זיין די קרקע פון יענע מענטש וואס האט געקויפט די קרקע, איז יענער נישט די מאן, יענער קען משביע זיין די פרוי נאר די מאן קען נישט, די מאן האט זיך מחייב געווען אז ער גייט נישט אבער אנדערע קען אוודאי יא משביע זיין, אבער זאגט די משנה, וואס איז טאמער די מאן האט איר געזאגט, נדר ושבועה אין לי ולא ליורשי ולא לבאים ברשותי, עליך ועל יורשיך ועל הבאים ברשותיך, די מאן האט זיך מחייב געווען אז נישט איך, נישט מיינע יורשים, נישט באים ברשותי וועלן נישט מחייב זיין בשבועה נישט דיר נישט דיינע יורשים נישט הבאים ברשותיך דעמאלטס טאקע אינו יכול להשביעה לא הוא ולא יורשיו ולא הבאים ברשותו לא אותה ולא יורשיה ולא הבאים ברשותה קען קיינער נישט מחייב זיין קיינער נישט מיט א שבועה זאגט יעצט די משנה וואס איז טאקע ביי אזא ציור וואס א מאן האט זיך אונטערגענומען אז נישט ער און נישט די באים ברשותו קיינער גייט נישט מחייב זיין די פרוי אדער די יורשים מיט א שבועה און הלכה די פרוי איז געגאנגען נאך די לוויה פונעם מאן איז זי געגאנגען מקבר בעלה לבית אביה זי איז אהיים געגאנגען צו איר טאטן אין שטוב, אוי אדער, שחזרה לבית חמיו, זי איז צוריק צו איר מאן אין שטוב, אבער ולא נעשית אפוטרופיה, זי איז נישט געווארן צוריק אפוטרופוס, טאטש ווען דער מאן האט געלעבט איז זי געווען בעל הבית אויף די נכסים, זי האט געפירט א ווערטשאפט, אבער נאכדעם וואס דער מאן איז געשטארבן, האט זי אויפגעהערט פירן די נכסים, דעמאלטס אין היורשים משביעין אותה, קענען די יורשים איר נישט משביע זיין, פארוואס ווייל דער מאן האט זיך דאך מחייב געווען אז מען גייט איר נישט משביע זיין, אבער זאגט די משנה, ואם נעשית אפוטרופיה, וואס איז טאמער נאך די לוויה, נאכדעם וואס דער מאן איז געשטארבן, ווערט זי יעצט אפוטרופוס צו זי ווערט צוריק אפוטרופוס צו זי ווערט יעצט אפוטרופוס אויף די נכסים פונעם מאן, דעמאלטס היורשין משביעין אותה על העתיד לבוא, ואין משביעין אותה על מה שעבר, דעמאלטס אויף פריערדיגע זאכן קען מען איר נישט משביע זיין, ווייל דער מאן האט זיך מחייב געווען נישט צו משביע זיין, אבער פון יעצט און ווייטער, זי גייט דא פירן די נכסים, קען מען איר אוודאי משביע זיין, א שביעת השותפין אזוי ווי מען קען משביע זיין יעדע שותף.